בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין דף כ"ח, מען הייבט אן דף כ"ח עמוד א' ביי די צוויי פינטלעך, אמר רב יודא משמיה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב, האט רב יודא נאכגעזאגט בשם רב שמואל בר שילת בשם רב, זאגט ער אזוי, מערבין בפעפועין, ובחלגלוגות, ובגדגדניות, מען מעג מאכן אן עירוב, מיט די דריי זאכן, וואס די דריי זאכן זענען געוויסע ירקות וואס מען פלעג עס עסן, אבל לא בחזיז, מיט חזיז טאר מען נישט מאכן עירובי תחומין, חזיז דאס איז תבואה וואס מען שניידט אפ ווען ס'איז נאך גרין פאר ס'געצייטיגט, רשי זאגט דאס איז שחת, מיט דאס טאר מען נישט מאכן קיין עירוב, ולא בכפניות, און אויך נישט מיט קיין נישט געצייטיגטע תמרים, דאס איז שלעכטע תמרים וואס איז נישט געצייטיגט, פארוואס ווייל די דרך איז דאס נישט צו עסן, און במילא. טאר מען מיט דעם נישט מאכן קיין עירובי תחומין. קומט אויס למעשה וואס מען זעהט יעצט דא א כלל, ווייל למעשה נאך די סוגיא וועט מען זעהן כל מיני כללים ביי כל מיני זאכן און במילא לוינט זיך מסכם זיין גראד פון אנפאנג, זעהן מיר דא א כלל אז כדי צו מאכן עירובי תחומין מוז זיין אז די דרך איז צו עסן דעם מאכל, ס'דארף זיין א דרך אכילה, טאמער נארמאל מענטשן עסן דאס נישט, אזוי ווי חזיז אדער כפניות וואס מען קען עס עסן, אבער נארמאל מענטשן עסן דאס נישט, טאר מען דאס נישט נוצן אויף עירובי תחומין? פרעגט די גמרא אבער, ובגדגדניות מי מערבין? מיט די ירק וואס הייסט גדגדניות מיט דעם מעג מען מאכן אן עירובי תחומין? והתניא, מיר האבן דאך געלערנט אין א ברייתא, גדגדניות, מרובי בנים, יאכלו, איינער וואס האט קינדער מעג עסן גדגדניות, חשוכי בנים, איינער וואס האט נישט קיין קינדער, לא יאכלו, זאל דאס נישט עסן, פארוואס ווייל דאס איז ממעט דעם זרע, ואם הוקשו לזרע, און טאמער דער גדגדניות איז הארט געווארן, וואס דאס איז א שפעטערע שלב קודם איז עס ווייך שפעטער ווערט עס ממש הארט מען עסט נאר די קערלעך, דעמאלטס אף מרובי בנים לא יאכלו, אפילו דער וואס האט אסאך קינדער זאל עס אויך נישט עסן, פארוואס ווייל דאס שאדט פאר יעדעם, עכ"פ, טאמער דער גדגדניות שאדט אויף קינדער, איז ווי אזוי קען מען מאכן עירובי תחומין מיט דעם, אפילו די דרך איז דאס צו עסן, אז מען טאר דאך עס נישט עסן ווייל עס שאדט פאר קינדער, טאר מען נישט מאכן עירובי תחומין מיט דעם ווייל דער מענטש וואס מאכט די עירובי תחומין טאר דאך עס נישט עסן, ענטפערט די גמרא, תרגמא, אשלא הוקשו לזרע ומרובי בנים, קען מען טאקע ענטפערן אז דער איד וואס מאכט די עירובי תחומין האט קינדער, און ס'רעדט זיך דא ביי גדגדניות וואס איז נישט געצייטיגט אינגאנצן ס'נאך ווייעך, און ממילא ער מעג דאס עסן, ער מעג מאכן מיט דעם עירובי תחומין, ואיבעית אימא, א צווייטע תירוץ זאגט די גמרא, לעולם לחשוכי בנים, קען זיין דער מענטש וואס מאכט די עירובי תחומין האט טאקע נישט קיין סאך קינדער און ממילא ער טאר נישט עסן קיין גדגדניות, אבער דהא חזו למרובי בנים, אנדערע מענטשן קענען עס עסן און ממילא מעג ער עס נוצן אויף עירובי תחומין אזוי ווי מ'האט געזען אין די משנה, מי לא תנן? האט מען דען נישט געלערנט די תנא קמא געזאגט אין משנה מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה? אלמא זעהן מיר אז אף על גב דלא חזי להאי, אפילו עס איז נישט ראוי פאר דעם מענטש וואס מאכט די עירובי תחומין, חזי להאי, ס'איז אבער ראוי פאר א צווייטע מענטש מעג מען, הכא נמי אף על גב דלא חזי להאי חזי להאי, ממילא דא וועט מען אויך מעגן מאכן. ואיבעית אימא, א דריטע תירוץ זאגט די גמרא, כי קאמר רב, בהנדקוקי מדאי, רב רעדט פון געוויסע גדגדניות וואס וואקסט אין מדאי, וואס דאס איז געווען ידוע האט נישט געשאדט פאר קינדער, און ממילא אז מען נוצט דאס, אוודאי מעג מען דאס נוצן אויף עירובי תחומין. פרעגט יעצט די גמרא ווייטער, מען האט אויך געזען, מען האט נאכגעזאגט פון רב, אז מיט חזיז, מיט נישט געצייטיגטע תבואה טאר מען נישט מאכן קיין עירובי תחומין, פארוואס? ווייל ס'איז נישט די דרך דאס צו עסן, פרעגט די גמרא ובחזיז לא, והאמר רב יהודה אמר רב, רב יהודה האט דאך נאכגעזאגט פון רב, כשות, כשות דאס איז האפס וואס מ'מאכט פון דעם ביער, וחזיז, מערבין בהן, ומברכין עליהם בורא פרי האדמה, אז מ'מעג יא מאכן עירובי תחומין מיט דעם, חוץ דעם זאגט ער אויך מ'מאכט אויף דעם א בורא פרי האדמה, אבער על כל פנים זעהן מיר אז אויף חזיז מעג מען יא נוצן אויף צו מאכן אן עירוב, וויאזוי האט רב געזאגט אויף א צווייטע פלאץ אז מ'טאר נישט? זאגט די גמרא לא קשיא איז נישט קיין סתירה, הא מקמי דאתא רב לבבל, הא לבתר דאתא רב לבבל, ס'טייטש אזוי ווי מ'האט געזעהן, די כלל איז דארף זיין די דרך אכילה דאס צו עסן, און ממילא פאר רב איז געקומען צו בבל האט ער געמיינט אז קיינער עסט עס נישט, און אז קיינער עסט עס נישט טאר מען דאס נישט נוצן אויף עירובי תחומין, נאכדעם וואס רב איז געקומען צו בבל האט ער געזען די בבליים עסן די חזיז, די נישט געצייטיגטע תבואה, און ממילא אז מען עסט עס האט ער געטוישט זיין פסק, ער האט געזען אז מענטשן עסן דאס איז א סימן אז ס'איז א דרך אכילה, און ממילא מעג מען דאס יא נוצן אויף עירובי תחומין, פרעגט אבער די גמרא וואס עפעס איז בבל קובע, ובבל הויא רובא דעלמא, בבל איז עפעס רוב וועלט, בבל איז קובע וואס איז די דרך אכילה און וואס נישט,

ס'גייט מיר נישט אן וואס ער האט אינזינען געהאט בשעת ער האט עס איינגעפלאנצט, און במילא דער פול מיט דער שעורה מיט דער תלתן, טאמער ס'איז נאך גרין טאמער ס'איז נאכנישט געצייטיגט היות וואס מענטשן עסן דאס נישט אזוי איז עס פטור פון מעשר, נאר טאמער ס'איז געצייטיגט אפילו ער האט אינזינען געהאט עס עסן פריער, ווען ס'וועט זיין געצייטיגט דעמאלטס וועט עס מחיוב ווערן במעשר. ווייטער פארקערט, השחליים והגרגיר, שחליים און גרגיר עסט מען אויך ווען ס'איז גרין און אויך ווען ס'איז געצייטיגט, און במילא דא גייט מיר אויך נישט אן וואס איז זיין כוונה געווען, שזרוען לירק, מתעשרין ירק וזרע, זרען לזרע, מתעשרין זרע וירק, ס'גייט מיר נישט אן וואס ער האט אינזינען געהאט, צי ער האט אינזינען געהאט עס עסן גרין, צי ער האט אינזינען געהאט עס עסן נאך ס'געצייטיגט, אלע מאל איז מען מחיוב דאס צו מעשר'ן, ווייל די דרך איז אלע מאל דאס צו עסן, און במילא זיין דעת איז בטל צו יעדעם. יעצט, זעהט מען דאך דא אין די ברייתא, די מושג פון בטלה דעתו אצל כל אדם, אז א מענטש'ס דעת איז בטל צום רוב, מילא זעהן מיר בבל איז דאך נישט קיין רוב, און וואס עפעס האט רב געטוישט ווען ער איז אנגעקומען קיין בבל, און במילא. טוישט טאקע די גמרא די תירוץ, און די גמרא זאגט כי קאמר רב, דאס וואס רב האט געזאגט אויף א צווייטע פלאץ אז מיט חזיז מעג מען מאכן עירובי תחומין, רעדט זיך בדגנונייתא, ביי אזא סארט חזיז וואס מען האט איינגעפלאנצט אין א גינה אין א גארטן, וואס טייטש די נישט געצייטיגטע תבואה האט דער מענטש איינגעפלאנצט ביי זיך אין גארטן, וואס דעמאלטס ווען מ'פלאנצט עס איין אין גארטן דעמאלטס איז יא געווען די דרך דאס צו עסן, און ממילא אז די דרך איז דאס צו עסן מעג מען מאכן מיט דעם עירובי תחומין. זאגט די גמרא דרך אגב, זרע גרגיר למאי חזי, וואס טייטש מ'האט יעצט געזען אין די ברייתא אז דער גרגיר טאמער מ'פלאנצט עס איין סיי טאמער מ'האט אינזין געהאט עס עסן גרין און סיי טאמער מ'האט אינזין געהאט עס עסן די קערעלע געצייטיגט ביידע מאל איז מען מחיוב במעשר פארוואס ווייל ס'איז ביידע די דרך צו עסן און אויף דעם פרעגט די גמרא טעכניש דער זרע גרגיר אויף וואס נוצט מען דאס אמר רבי יוחנן, זאגט רבי יוחנן, שכן ראשונים, שלא היה להם פלפילין, די אמאליגע דורות האבן נישט געהאט קיין פעפער, שוחקין אותו, פלעגן נעמען די זרע פון דעם גרגיר, און זיי פלעגן עס צומאלן ומטבילין בו את הצלי, און אין דעם האט מען איינגעטונקען געבראטענע מאכלים און במילא זעהן מיר אז סיי די זרע פלעגט מען עסן, און סיי די גרינע חלק פאר ס'איז געווען געצייטיגט פלעגט מען עסן און פארדעם זענען זיי ביידע מחיוב במעשר, און במילא על כל פנים זעהט מען דא אז וואס איז מען מחיוב במעשר, אויף וועלכע סארט מאכל איז מען מחיוב במעשר, יעדע מאכל, וואס די דרך איז דאס צו עסן, כמעט א גלייכע כלל צו די כלל וואס מ'האט געזען ביי עירובי תחומין. זאגט די גמרא ווייטער, רב זירא, כי הוה חליש מגרסיה, ווען ער איז שוואך געווארן פון לערנען האט זיך געוואלט אביסל אפרוען, הוה אזיל ויתיב אפיתחא דרב יהודה בר אמי, פלעג ער זיך זעצן ביים טויער פון בית מדרש פון רב יהודה בר אמי, פארוואס פלעג ער זיך דארט אפרוען? אמר ווייל ער פלעגט זאגן, כי נפקי ועיילי רבנן, ווען די תלמידי חכמים גייען אריין ארויס פון בית מדרש, איקום מקמייהו, ואקבל בהו אגרא, וועל איך אויפשטיין פאר זיי, ס'דאך א מצוה אויפצושטיין פאר תלמידי חכמים, און ממילא דערווייל וועל איך אויסנוצן די צייט, כ'גיי קריגן שכר, נישט סתם זיך אפרוען אינדערהיים. שוין, זיצט ער דארט ביים בית מדרש, נפק אתא ינוקא דבי רב, איז ארויס א תינוק של בית רבן, עפעס א קינד איז דארט ארויס פון בית מדרש פון רב, אמר ליה, האט רב זירא געזאגט פארן תינוק, מאי אגמרך רבך, וואס האט דיך דיין רבי היינט אויסגעלערנט? אמר ליה, האט די תינוק געזאגט צו רב זירא, כשות בורא פרי האדמה, חזיז שהכל נהיה בדברו, מיין רבי האט מיר אויסגעלערנט אז דער כשות, דער האפס וואס פון דעם מאכט מען ביר, אויף דעם איז די ברכה בורא פרי האדמה, און חזיז וואס מען האט געזען דאס איז שחת דאס איז נישט געצייטיגטע תבואה, אויף דעם מאכט מען א שהכל. אמר ליה, האט רב זירא געזאגט פארן קינד אדרבה, איפכא מסתברא פונקט פארקערט איז די סברה, האי מארעא קא מרבי, דער חזיז, די תבואה וואס איז נישט געצייטיגט, ווי נישט ווי, ס'נעמט דאך די כח פון די ערד, ס'וואקסט דאך פון די ערד, מילא אויף דעם דארף מען מאכן די בורא פרי האדמה, והאי, און די כשות, מאוירא קא מרבי, ס'וואקסט פון די לופט וואס טייטש ס'נישט מחובר גראד צו די ערד, ס'איז צוגעבינדן ס'איז צוגעטשעפעט צו אזא דארן, און פון דעם וואקסט די כשות, און ממילא אז ס'נישט יונק פון די ערד אויף דעם איז מסתבר צו זאגן אז מ'מאכט א שהכל נהיה בדברו, זאגט אבער די גמרא, והלכתא כינוקא דבי רב, אז די הלכה איז נישט ווי רב זירא נאר פארקערט ווי דאס קינד האט געזאגט, מאי טעמא פארוואס? ווייל האי גמר פרי דער כשות ווי נישט ווי ס'א געצייטיגטע פירא און ממילא אז ס'איז געצייטיגט פאסט צו זאגן אויף דעם בורא פרי האדמה ס'איז א פירא מה שאין כן והאי לאו גמר פרי דער חזיז די נישט געצייטיגטע תבואה איז דאך נישט קיין פירא נאך ס'איז נאך נישט געווען די גמר פרי ממילא פאסט יא צו מאכן אויף דעם שהכל נהיה בדברו זאגט די גמרא ומאי דקא אמרת האי מארעא קא רבי והאי מאוירא קא רבי און דאס וואס רב זירא האט לכאורה געזאגט א גוטע טענה אז דער כשות איז נישט יונק פון ערד איז סתם אזוי ווי אזוי קען מען מאכן א בורא פרי האדמה איך פארשטיי ס'איז א פרי אבער ס'איז נישטא אדמה זאגט די גמרא לא היא, ס'איז נישט אזוי, כשות נמי מארעא קא רבי, די כשות איז אויך יונק פון די ערד, און א ראיה דערצו ווייל דהא קא חזינן, דקטלינן לה להיזמתא, טאמער מען האקט אפ די דארן וואס די כשות וואקסט אויף דעם, ומייתא כשותא שטארבט אפ דעם כשות, און ממילא זעהן מיר די כשות איז יא א יונק פון דעם ערד. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, מ'האמער געזעהן אז רב האט געזאגט אז מיט כפניות, מיט נישט געצייטיגטע תמרים, טאר מען אויך נישט נוצן אויף צו מאכן עירובי תחומין ווייל די דרך איז דאס נישט צו עסן, פרעגט די גמרא בכפניות אין מערבין, איז דען אזוי? והא תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, קור, קור דאס איז אזא סארט בלעטל וואס וואקסט אויף א דקל בוים, וואס אנפאנג איז דאס גאר ווייעך און ס'איז ראוי לאכילה, און שפעטער ווערט עס הארטער און הארטער ס'ווערט אזוי ממש א שטיקל האלץ, און ס'ווערט אויס ראוי לאכילה, איז דער קור איז ניקח בכסף מעשר, מעג מען קויפן קור מיט געלט פון מעשר, פארוואס ווייל אזוי ווי מ'האט נעכטן געזען יעדע זאך וואס איז פרי מפרי וגידולי קרקע מעג מען קויפן מיט מעשר שני געלט, און דער קור איז דאך פרי מפרי וגידולי קרקע, מעג מען נוצן מעשר שני געלט דאס צו קויפן, אבער ואין מטמא טומאת אוכלין, ס'איז נישט מטמא טומאת אוכלין, פארוואס? ווייל ווי נישט ווי, דער קור איז נישט קיין מאכל גמור, וואס טייטש די נארמאלקייט, נארמאלע מענטשן פלעגן נישט נעמען די קור און דאס עסן, מען פלעג עס לאזן אויפן בוים, און במילא אז ס'איז נישט קיין מאכל גמור, קען עס נישט מטמא זיין א טומאת אוכלין, פארוואס? ווייל די הגדרה אויף נוצן מעשר שני געלט און אויף טומאת טומאת אוכלין איז צוויי אנדערע הגדרות, כדי צו קויפן עפעס מיט מעשר שני געלט, מוז עס נישט זיין א אוכל גמור, ווילאנג מען קען דאס עסן, און ס'איז פרי מפרי וגידולי קרקע, מעג מען דאס קויפן. מה שאין כן אויף מטמא זיין טומאת אוכלין דארף עס ממש זיין א מאכל גמור, און פאר דעם דער קור הייסט נישט קיין מאכל גמור. זאגט די ברייתא ווייטער, וכפניות, די אומגעצייטיגטע תמרים, נקחות בכסף מעשר, מעג מען אויך קויפן מיט מעשר שני געלט, און מטמא טומאת אוכלין, ס'איז יא מטמא טומאת אוכלין, איז משמע ס'איז א מאכל גמור. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, קור הרי כעץ לכל דבריו, אלא שניקח בכסף מעשר, דער קור איז אינגאנצן ווי א האלץ, וואס טייטש ס'איז נישט מטמא טומאת אוכלין, נאר וואס מ'מעג נוצן מעשר שני געלט דאס צו קויפן, וואס בעצם קוקט אויס דא אז רבי יהודה זאגט פונקט ווי די תנא קמא, ער האט גארנישט געזאגט דא אנדערש, די גמרא וועט זיך באלד שטעלן אויף דעם וואס איז די מחלוקת צווישן רבי יהודה און די תנא קמא, אבער על כל פנים דא אויף כפניות קריגט זיך יא רבי יהודה מיט די תנא קמא, אבער נישט אויף א זאך וואס די תנא קמא האט אויסגערעדט, די תנא קמא האט זיך אקטשעלי געזאגט אז די כפניות מעג מען קויפן מעשר שני געלט, און אויך ס'הייסט א מאכל גמור, און ממילא איז מטמא טומאת אוכלין, רבי יהודה איז מסכים צו דעם, אבער. וכפניות הרי הן כפרי לכל דבריהם אלא שפטורות מן המעשר, זאגט רבי יהודה, ס'הייסט טאקע א פירא, ס'איז טאקע מטמא טומאת אוכלין, מ'מעג נוצן מעשר שני געלט דאס צו קויפן, אבער מעשר נעמען פון דעם דארף מען נישט, פארוואס? ווייל וואס האמיר געשמועסט וואס איז דאס די כפניות? ס'איז נישט געצייטיגטע תמרים, און במילא א נישט געצייטיגטע מאכל, א מאכל וואס מ'האט אפגעריסן פון בוים פאר ס'איז געצייטיגט, איז נישט מחויב מיט קיין מעשר, מ'דארף נישט אפנעמען מעשר פון דעם, מה שאין כן תנא קמא, תנא קמא האלט אז ס'דארף נישט זיין געצייטיגט און ס'איז יא מחויב במעשר אין די שלב אויך. און ממילא דאס איז א מחלוקת צווישן רבי יהודה און די תנא קמא, אבער ביידע זענען מודה אז ס'איז מטמא טומאת אוכלין ווייל א מאכל גמור הייסט עס, איז ממילא די קשיא וויאזוי זאגט רב אז מ'טאר נישט נוצן די כפניות אויף עירובי תחומין טאמער ס'איז מטמא טומאת אוכלין איז א סימן ס'איז א מאכל גמור זאל עס לכאורה זיין כשר אויך אויף עירובי תחומין, זאגט די גמרא, ניין, התם, בדניסחני. די ברייתא וואס זאגט דא אז כפניות איז מטמא טומאת אוכלים, רעדט זיך ביי זכרים דעקל ביימער, ביימער קענען זיין זכרים אדער נקבות, די די דעקל בוים דא איז א זכר דעקל בוים, איז במילא די טבע איז געווען אז די כפניות די תמרים וואס פלעגן וואקסן אויף זכר דעקל ביימער זענען קיינמאל נישט געצייטיגט געווארן, ס'זענען אלעמאל געווען אזעלכע קליינטשיגע פירות, איז במילא פארדעם ביי די ברייתא, וואס די ברייתא רעדט פון א זכר דעקל בוים וואס די גאנצע פירא העט קיינמאל נישט געצייטיגט ווערן ביז דא העט עס אנקומען מער פון דעם נישט. ביי דעם זאגט מען טאקע אז ס'איז מטמא טומאת אוכלים, ווייל ס'איז א מאכל גמור ווייל ס'איז אינגאנצן געצייטיגט, מה שאין כן, דאס וואס רב האט געזאגט מען טאר דאס נישט נוצן אויף עירובי תחומין, רעדט זיך ביי א נקבה'דיגע דעקל בוים, וואס די כפניות וואס וואקסט אויף דעם קען דאך וואקסן גרעסער, און ממילא ס'איז טאקע נאכנישט געצייטיגט, און אז מ'האט עס יעצט אראפגעריסן, איז עס אין הכי נמי עס איז נישט מטמא טומאת אוכלין, און די זעלבע זאך מען טאר דאס נישט נוצן אויף עירובי תחומין. פרעגט אבער די גמרא אויף די פשט אויך, ווייל לויט די פשט קומט אויס אז די ברייתא וואס מען האט יעצט געזען דא א מחלוקת פון די תנא קמא רבי יודא צו די כפניות איז מחיוב במעשר צו נישט, רעדט זיך פון כפניות פון זכרים, פארדעם איז עס מטמא טומאת אוכלין. ס'איז סך הכל דא א מחלוקת צו ס'איז מחיוב במעשר צו נישט, און אויף דעם פרעגט די גמרא קען דען זיין אזא זאך, אי הכי בהא לימא רבי יודא פטורות מן המעשר, קען זיין אז רבי יודא זאל זאגן אויף די כפניות וואס וואקסט אויף א זכר בוים ס'איז פטור פון מעשר? קען נישט זיין אזא זאך, ווייל אונז האמיר דאך מסביר געווען פארוואס האט רבי יודא געזאגט ס'איז פטור פון מעשר, ווייל ס'איז נאך נישט געצייטיג, דא רעדט זיך ס'איז יא געצייטיג ווייל ס'וועט קיינמאל נישט וואקסן גרעסער, און ממילא קען נישט זיין אזא זאך, והתניא אזוי האט מען געלערנט אין א ברייתא אמר רבי יודא לא הוזכרו פגי בית יוני, דאס וואס מ'האט דערמאנט אין בית מדרש די ווארט פגי בית יוני פגי בית יוני, דאס איז תאנים וואס איז נאכנישט געצייטיגט פונעם שטאט בית יוני, וואס אין די שטאט פלעגן עס קיינמאל נישט געצייטיגט ווערן, און ממילא דאס מען האט געזאגט אין בית מדרש הייסט א פירי אלא לענין מעשר בלבד, אז מען דארף פון דעם נעמען מעשר, און די זעלבע זאך פגי בית יוני, ואהיני דטובינא, און די זעלבע זאך די כפניות די תמרים וואס איז נישט געצייטיגט פונעם שטאט טובינא, וואס דארט זענען אלע דקלים געווען זכר'דיגע דקלים ביימער, איז חייבין במעשר, זיי זענען מחיוב במעשר, פארוואס? ווייל ס'וועט קיינמאל נישט געצייטיגט ווערן, מילא זעט מען אז רבי יודא איז טאקע מודה אז טאמער ס'וועט קיינמאל נישט געצייטיגט ווערן איז אוודאי איז מען יא מחיוב במעשר, און מילא קענסטו מיר נישט זאגן אז די ברייתא דא פון די מחלוקת תנא קמא רבי יודא רעדט זיך ביי זכרים'דיגע דקל ביימער, נאר וואס דען, אוודאי רעדט זיך עס ביי נקבה'דיגע דקל ביימער, און די כפניות וואס מען רעדט דא, רעדט זיך אזעלכע כפניות וואס גייען אמאל געצייטיגט ווערן, און פון דעסטוועגן זעט מען אז ס'שטייט דא אין די ברייתא אז אפילו ס'איז נאכנישט געצייטיגט, ס'גייט הערשט געצייטיגט ווערן, איז עס מטמא טומאת אוכלין, פארוואס? ווייל ס'הייסט א מאכל גמור, אפילו פאר ס'איז געצייטיגט, און ממילא טאמער ס'הייסט א מאכל גמור, איז פארשטייט זיך אז מ'מעג דאס נוצן אויף עירובי תחומין, איז צוריק שווער אויף רב, פארוואס זאגט רב אז כפניות טאר מען נישט נוצן אויף עירובי תחומין, און ממילא ענטפערט די גמרא טאקע אזוי, זאגט די גמרא אלא לעולם לאו בניסחני, אוודאי רעדט זיך טאקע פון נקבה'דיגע כפניות, וואס די כפניות איז נאכנישט געצייטיגט און ס'גייט אמאל געצייטיגט ווערן, איי אויב אזוי פארוואס אויף עירובי תחומין טאר מען דאס נישט נוצן און ס'איז מטמא טומאת אוכלין? טאמער ס'איז א מאכל גמור זאל מען עס מעגן ניצן פאר עירובי תחומין אויך, זאגט די גמרא, ווייל ס'איז דא דא א כלל ביי טומאת אוכלין וואס מ'האט נאכנישט אויסגערעדט, ולענין טומאת אוכלין שאני, ביי טומאת אוכלין איז אנדערש ווייל כדאמר רבי יוחנן, אזוי ווי רבי יוחנן האט געזאגט אויף א צווייטע פלאץ מ'וועט שוין זעהן וואו, אז הואיל וראוי למתקן על ידי האור, הכא נמי הואיל ויכול למתקן על ידי האור, וואס טייטש די כפניות, אפילו ס'איז נאכנישט געצייטיגט, איז אוודאי בעצם איז עס נישט געהעריג א מאכל נאך, אבער מען קען עס מאכן געשמאק צו עסן טאמער מ'וועט עס אביסל בראטן אדער קאכן אויף א פייער, און ממילא אזא סארט מאכל וואס מיט אביסל בראטעריי אדער אביסל קאכעריי ווערט עס ראוי לאכילה אינגאנצן, איז אזא סארט מאכל איז שוין מקבל טומאה יעצט, מה שאין כן כדי צו נוצן א מאכל אויף עירובי תחומין איז נישט גענוג אז מען קען עס קאכן מען קען עס פרעגלען מען קען עס מאכן געשמאק, עס דארף זיין געשמאק מען דארף עס קענען יעצט עסן, ווייל דאס איז דאך די גאנצע תפקיד פון עירובי תחומין זאל הא זיין מזון שתי סעודות מען זאל עס קענען דארט עסן, און במילא די כפניות וואס איז נישט געבראטן און ס'איז נאכנישט געצייטיגט, פארדעם האט רב געזאגט אז מען טאר דאס נישט נוצן אויף עירובי תחומין, און במילא זעהן מיר דא יעצט א נייע כלל ביי די ענין טומאת אוכלין, וואס הייסט א מאכל? א מאכל איז דווקא אזא זאך. וואס סיי ס'גייט זיין א מאכל גמור, און סיי מ'קען עס מתקן זיין יעצט, מ'קען מאכן זאל זיין ראוי לאכילה, מה שאין כן ביי עירובי תחומין העלפט נישט דער היתר, ס'דארף ממש יעצט זיין ראוי למזון שתי סעודות, מ'דארף עס יעצט קענען עסן, ובנוסף צו דעם האבן מיר געזען, ס'דארף זיין די דרך דאס צו עסן אויך. זאגט אונז די גמרא והיכי איתמר דרבי יוחנן, ווי האט מען געזען, די גמרא האט יעצט געברענגט אז רבי יוחנן זאגט אויף א צווייטע פלאץ, הואיל וראוי למתקן על ידי האור, ווי דער צווייטער פלאץ, אהא דתניא, אויף דער ברייתא וואס מען וועט יעצט זען, שטייט אין דער ברייתא, שקדים המרים, די ביטערע שקדים, עס געווען אזעלכע שקדים, אזעלכע ניסלעך, וואס פלעגן זיין ביטער, איז קטנים, טאמער עס איז נאכנישט געצייטיגט, חייבין, איז עס חייב במעשר, פארוואס? ווייל די ביטערע שקדים, פאר ס'איז אינגאנצן געצייטיגט איז עס נאכנישט אזוי ביטער, און ממילא די גמר הפרי איז פאר ס'איז געצייטיגט, פארדעם, פאר ס'איז געצייטיגט איז עס מחויב במעשר, גדולים, נאך ס'איז שוין גרויס און ס'איז ביטער, פטורין איז עס פטור פון מעשר, מה שאין כן ביי מתוקים, ביי די שקדים וואס זענען זיסע פונקט פארקערט, גדולים חייבין, ווען ס'איז געצייטיג דעמאלטס איז מען חייב, קטנים פטורין, ווען ס'איז קליין איז מען פטור פארוואס ווייל ס'איז נאכנישט געצייטיג ס'איז נאכנישט די גמר הפרי, ר' שמעון בר' יוסי אומר משום אביו, ר' שמעון בר' יוסי זאגט נאך בשם זיין טאטן, ניין, זה וזה לפטור, וואס טייטשט די שקדים המרים סיי ווען ס'איז קליין און סיי ווען ס'איז גרויס, איז ביי ביידע איז מען פטור פון מעשר, ווען ס'איז קליין איז מען פטור ווייל ס'איז נאכנישט געצייטיגט, און ווען ס'איז גרויס איז מען פטור ווייל ס'איז ביטער, ואמרי לה ס'איז דא זאגן א אנדערע נוסח, אז ער האט נאכגעזאגט פון זיין טאטן אז זה וזה לחיוב, אז סיי ווען ס'איז קליין סיי ווען ס'איז גרויס איז מען יא מחויב במעשר, אמר רבי אילעא, זאגט רבי אילעא הורה רבי חנינא בציפורי כדברי האומר זה וזה לפטור, אז למעשה די הלכה איז אז ביי ביידע סיי ווען ס'איז קליין סיי ווען ס'איז גרויס ביי די שקדים המרים איז מען פטור, אבער על כל פנים פרעגט די גמרא, ולמאן דאמר זה וזה לחיוב, למאי חזי? דער וואס זאגט אז סיי די קליינע און סיי די גרויסע ביידע זענען מחויב במעשר, פארוואס? די קליינע קען איך נאך פארשטיין, ווייל ווען ס'איז קליין קען מען עס נאך עסן, אבער ווען ס'איז גרויס קען מען דאך עס נישט עסן, און אז מ'קען עס נישט עסן ווען ס'איז גרויס, איז פארוואס איז עס מחויב במעשר? זאגט די גמרא אמר רבי יוחנן, הואיל וראוי למתקן על ידי האור, ווייל היות וואס מ'קען עס פאררעכטן, מ'קען עס אביסל בראטן אזוי מאכט מען עס ראוי לאכילה, פארדעם הייסט עס שוין א מאכל, און פארדעם איז מחויב במעשר, וממילא זעהן מיר יעצט אויך דער כלל ביי מעשר, אז טאמער מען קען דא עפעס טוהן דאס צוצופיקסן, מען קען דא עפעס טוהן צו מאכן א מאכל זאל זיין ראוי צו עסן, איז אוודאי איז עס מחויב במעשר יעצט אויך. זאגט די גמרא ווייטער, די גמרא גייט יעצט צוריק צו די ברייתא וואס מען האט פריערט געזעהן אז דער תנא קמא האט געזאגט אין די ברייתא אז א קור, די צווייגל וואס וואקסט אויפן דקל בוים וואס מען פלעגט עס קענען עסן ווען ס'איז ווייעך, אבער ווען ס'איז הארט קען מען דאס נישט עסן, איז ניקח בכסף מעשר מעג מען קויפן מיט כסף מעשר פארוואס? ווייל ס'איז פרי מפרי וגידולי קרקע, אבער ס'איז נישט קיין מאכל גמור, און במילא איז עס נישט מטמא טומאת אוכלים. שפעטער האט מען געזעהן רבי יהודה. רבי יהודה זאגט קור הרי הוא כעץ לכל דבריו, ס'איז טאקע ווי א האלץ, אלא שניקח בכסף מעשר, אבער מיט מעשר געלט מעג מען דאס קויפן, און לכאורה רבי יהודה און תנא קמא זאגן די זעלבע זאך, מ'האט שוין מעורר געווען דארט, זאגט די גמרא יעצט די גמרא שטעלט זיך אויף דעם וואס איז טאקע די מחלוקת, זאגט די גמרא, אמר רבי יהודה קור הרי הוא כעץ לכל דבריו אלא שניקח בכסף מעשר, היינו תנא קמא, ענטפערט די גמרא אמר אביי, שלקו וטיגנו איכא בינייהו, די הבדל וועט זיין וואס איז טאמער מען נעמט די קור, די קור וואס וואקסט ארום דעם דקל בוים, און מען קאכט עס גוט אויף, מען פרעגלט עס גוט מיט אויל, וואס איז יעצט די דין? צו דאס הייסט שוין יא א מאכל גמור און במילא יעצט איז עס יא מקבל טומאה, אדער אפשר נישט, אפשר הייסט נישט קיין מאכל גמור און במילא איז נישט מטמא טומאת אכלין, און דאס זאגט דא די גמרא דאס איז די מחלוקת פון תנא קמא רבי יודא, רבי יודא וואס זאגט הרי הוא כעץ לכל דבריו, איז פשט ס'איז אלעמאל א האלץ, נאכן קאכן און פרעגלען, פארן קאכן פרעגלען ס'איז קיינמאל נישט מקבל קיין טומאה, מה שאין כן תנא קמא, ווייל תנא קמא זאגט אז דער קור איז נישט מטמא טומאת אכלין, יא, ווען מ'האט עס נישט געפרעגלט, אבער טאמער מ'פרעגלט עס, איז אוודאי איז עס שוין מטמא טומאת אכלין ס'הייסט שוין א מאכל גמור. זאגט די גמרא אבער, מתקיף לה רבא פרעגט רבא קענסט אזוי זאגן? מי איכא למאן דאמר שלקו וטיגנו לא? איז דען דא איינער וואס האלט אז נאך מ'פרעגלט עס נאך מ'קאכט עס הייסט עס נישט קיין מאכל גמור אז ס'איז נישט מטמא טומאת אכלין? והתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, העור והשליה, סיי די פעל פון א בהמה, און סיי די שליה וואס א וולד ליגט אין א שליה פון א בהמה, אינו מטמא טומאת אכלין זענען נישט מטמא טומאת אכלין פארוואס? ווייל ס'איז נישט ראוי לאכילה, אבער עור ששלקו ושליה שחישב עליה, וואס טייטש טאמער מ'האט געקאכט די עור, און טאמער מ'האט געטראכט אויפן שליה אז מ'וויל דאס עסן, די שליה דארף מען נישט קאכן ווייל עור קען מען נישט עסן טאמער מ'קאכט עס נישט גאר לאנג, די שליה קען מען עסן נארמאל איז נישט ראוי לאכילה אבער דא ביי א שליה העלפט מחשבה אליין, אבער על כל פנים טאמער דא אז מ'מאכט עס ראוי לאכילה איז אוודאי מטמא טומאת אכלין, זעהן מיר דא א כלל, אז ביי טומאת אכלין איז יעדער מודה אז טאמער מען מאכט עס יעצט א מאכל גמור, מען מאכט עס יעצט ראוי לאכילה, איז אוודאי די דין ס'איז מטמא טומאת אכלין, און וויאזוי קענסטו מיר זאגן אז לויט רבי יודא נישט? אלא אמר רבא, און ממילא זאגט רבא אוודאי נישט אזוי, אוודאי יעדער מודה אז נאכן קאכן דעם קור מ'האט געמאכט פון דעם א געהעריגע מאכל, אוודאי די דין ס'איז מטמא טומאת אכלין, נאר וואס איז די מחלוקת פון תנא קמא רבי יודא? אלא אמר רבא איכא בינייהו ברכה. זיי קריגן זיך וועלכע ברכה מען מאכט אויף דעם קור, דאיתמר, אזוי ווי מיר האבן געלערנט, די גמרא זאגט אין ברכות, קור, רב יודא אמר, רב יודא די אמורא רב יודא זאגט, אז מען מאכט אויף דעם קור א ברכה בורא פרי אדמה, ושמואל אמר, און די אמורא שמואל זאגט, שהכל נהיה בדברו, און זענען מסביר רב יודא אמר בורא פרי אדמה, ווייל אוכלא הוא, ווייל ווי נישט ווי, ס'איז א מאכל, און ממילא ס'איז א מאכל, און ס'וואקסט פון די ערד, מאכט מען א בורא פרי אדמה. שמואל אמר, שהכל נהיה בדברו פארוואס? ווייל כיוון שסופו להקשות, צום סוף גייט עס הארט ווערן, ס'גייט ווערן אויס פרי, ממילא לא מברכין עליה בורא פרי אדמה מאכט מען נישט קיין אדמה מ'מאכט א שהכל אויף דעם, און ממילא זאגט יעצט די גמרא דאס וועט זיין די מחלוקת צווישן די תנא רבי יודא און די תנא קמא, זיי וועלן זיך קריגן צו מ'האלט ווי די אמורא רב יודא צו אז מ'האלט ווי די אמורא שמואל, פשט אזוי, די תנא קמא פון די ברייתא וואס זאגט אז דער קור איז נישט מטמא טומאת אכלין, ער האלט ווי די אמורא רב יודא, וואס רב יודא זאגט אז מען מאכט פון דעם א בורא פרי אדמה, ווייל אפילו עס איז נישט מטמא טומאת אכלין אבער ווי נישט ווי מען קען עס עסן, ס'הייסט נישט קיין מאכל גמור אבער מען קען עס עסן, ס'וואקסט פון די ערד מאכט מען א בורא פרי אדמה, מה שאין כן, די תנא רבי יודא האלט ווי די אמורא שמואל אז מען מאכט א שהכל נהיה בדברו, פארוואס? ווייל ס'גייט הארט ווערן, און ס'שטימט זייער גוט מיט זיין לשון וואס ער זאגט קור הרי הוא כעץ, ס'אזוי ווי א האלץ אזוי ווי האלץ אפילו ס'וואקסט פון די ערד איז א שהכל, איז דאס אויך א שהכל. זאגט די גמרא יעצט נאך מען זעהט דא די מחלוקת אמוראים צווישן שמואל און רב יודא אמר ליה שמואל לרב יודא, שמואל האט געזאגט רב יודא שיננא ס'א לשון חריף, כוותך מסתברא ס'טייטש איך בין מודה אז ווי דיר די סברא אז מ'מאכט יא אדמה פארוואס ווייל דהא צנון שסופו להקשות איז דער צנון דער רעטעך וואס צום סוף ווערט עס הארט ווי א האלץ פון דעס וועגען מברכין עליה בורא פרי האדמה מאכט מען אדמה ממילא מסתבר אז אויף דער קור איז אויכט אזוי זאגט אבער די גמרא ולא היא ס'איז נישט קיין ראיה ווייל צנון נטעי אינשי אדעתא דפוגלא ווען א מענטש פלאנצט איין א צנון האט ער דאך אינזינען דאס ארויס צו נעמען ווען ס'איז נאך ווייעך מה שאין כן דיקלא לא נטעי אינשי אדעתא דקורא, ווען א מענטש פלאנצט איין א דעקל בוים, האט ער דאך נישט אינזינען אין דעם קור, ער וויל זאל זיין א בוים דא, ער וויל די פירות זאל קומען פון דעם בוים, און ממילא איז דא א חילוק צווישן א צנון און די קור פון דעם בוים. זאגט די גמרא יעצט, ואף על גב דקלסיה שמואל לרב יודא, אפילו שמואל האט טאקע מודה געווען צו רב יודא און ער האט אים משבח געווען, הלכתא כוותיה דשמואל, איז די הלכה נאך אלץ ווי שמואל, אז מען מאכט אויף דעם א שהכל נהיה בדברו. על כל פנים למעשה איז געבליבן אזוי. ביז יעצט לאמיר מסכם זיין די אלע דינים וואס מען האט געזען ביז יעצט. לגבי עירובי תחומין דארף זיין צוויי זאכן. די ערשטע זאך דארף זיין אז רוב וועלט עסט עס. טאמער דו אליינס עסט עס, טאמער א מיעוט עסט עס איז נישט גענוג. און די צווייטע זאך דארף זיין אז ס'דארף טאקע זיין ראוי לאכילה. ס'איז נישט גענוג אז מען קען עס קאכן, באקן, פרעגלען און מאכן ראוי לאכילה. ס'דארף זיין ממש ראוי למזון שתי סעודות. דאס איז לגבי עירובי תחומין. יעצט לגבי קויפן עפעס מיט מעשר שני געלט, דארף עס זיין פרי מפרי וגידולי קרקע. ס'דארף נישט זיין קיין מאכל גמור, ס'דארף נישט זיין ראוי יעצט אויף צו עסן, אפילו מ'דארף עס קאכן פרעגלען באקן, דאס איז אויך גוט, אפילו מ'דארף עס מתקן זיין, דאס איז נישט דאס שאדט נישט, ווילאנג ס'איז פרי מפרי וגידולי קרקע, קען מען דאס קויפן מיט מעשר שני געלט. יעצט לגבי די חיוב צו מעשר'ן, חיוב צו מעשר'ן, איז נאר א פירא גמור, טאמער ס'איז נישט קיין פירא גמור, ס'איז נאכנישט געצייטיגט, למשל די כפניות פון די נקבה דקלים וואס דאס איז נאכנישט געצייטיגט, דאס איז נישט מחיוב מיט קיין מעשר, טאמער ס'איז שוין געצייטיגט, אפילו ס'איז נישט געשמאק, ס'וואקסט פון א זכר, די כפניות וואקסט למשל פון א זכר דקל, ס'האט זיך געענדיגט וואקסן, איז דעמאלטס איז מען יא מחיוב מיט מעשר. יעצט לענין טומאת אוכלין, דא איז דא א חילוק, טאמער ס'איז ראוי לאכילה, נאר מ'דארף אביסל צופיקסן, למשל די כפניות וואס וואקסט אויף א נקבה בוים, וואס מ'האט אראפגעריסן פאר ס'איז געצייטיגט, אויף דעם האט מען געזען יעדער איז מודה ס'איז מטמא טומאת אוכלין, איי ס'איז נאכנישט געצייטיגט און מ'דארף עס אביסל צוקאכן, דאס איז נישט קיין חילוק, די ביסל צוקאכן מאכט נישט אויס, און ס'איז אוודאי מטמא טומאת אוכלין, טאמער מ'דארף עס אבער אסאך צוקאכן, ס'ממש נישט ראוי לאכילה, נאר טאמער מ'קאכט עס מ'פרעגלט עס גאר א לאנגע צייט, דעמאלטס. איז עס נישט מטמא טומאת אוכלין, אבער טאמער מ'עט עס קאכן און פרעגלען א לאנגע צייט מ'עט עס מאכן ראוי לאכילה, אזוי ווי מען האט יעצט פריערט געזען לגבי די עור ושליא, און די זעלבע זאך לגבי די קור וואס מען האט עס אסאך אויפגעקאכט, אז נאך מען קאכט עס אויף ווערט עס ראוי לאכילה, דעמאלטס איז עס יעצט מטמא טומאת אוכלין נאך מען האט עס אויפגעקאכט, וואס טייטש טאמער מען דארף נאר א קליינע תיקון איז מטמא טומאת אוכלין אפילו פארן תיקון, טאמער עס דארף א גרויסע תיקון אסאך קאכן, דעמאלטס נאך וועסט עס אסאך קאכן, דעמאלטס וועט עס מטמא זיין טומאת אוכלין.